בערך פינף שורות פון אונטן. גופא צו האבן מיר אויבן געלערנט אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אז שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ. אזוי שמן זית מאכט מען די ברכה פון בורא פרי העץ פרעגט די גמרא היכי דמי וויאזוי רעדט מען דא די שמן זית וואס איך טרינק און די ברכה בלייבט די ברכה פון העץ אזוי ווי די ארגינעלע שמן די ארגינעלע זית האסט עס ווען איך עס די זית מאך איך העץ היכי דמי אילימא דקא שתי ליה א מענטש גייט צו צו זיין קעבינעט און ער נעמט ארויס דעם באטל אליוו אויל און הייבט זיך אן אנגיסן א גלאז דאס הייסט נישט קיין געטראנק. אילימא דקא שתי ליה, סתם ער טרינקט עס ווי א משקה, אזוקי מזיק ליה. דאס איז א זאך וואס איז מזיק די מענטש, און ווי רש"י איז מסביר עס הייסט אפילו נישט קיין אכילה, און די גאנצע חילוק, די גאנצע דין ברכות איז די יסוד הדברים איז ואכלת ושבעת וברכת, אפילו דארט רעדט מען פון א ברכה לאחריה, על כל פנים דארט איז די יסוד פון די סוגיא, דארט שטייט א אכילה, עס דארף זיין אכילה, עס דארף זיין א אכילה, עס דארף זיין א אכילה וואס שאפט הנאה פאר א מענטש, און אז ס'איז נישטא דא קיין הנאת גרון, ס'איז א מענטש האט גארנישט פון. א מענטש האט גארנישט פון סתם טרינקן אויל, קען נישט זיין אז אויף דעם מאכט מען א ברכה, און די גמרא בלייבט טאקע אזוי להלכה אז א מענטש טרינקט אויל סתם אזוי ארויס פון באטל דארף ער בכלל נישט מאכן קיין ברכה, און די גמרא גייט ברענגען א ראיה אז ס'הייסט נישט קיין אכילה, דתניא צו האבן מיר געלערנט אין א ברייתא השותה. שמן של תרומה, א מענטש טרינקט שמן של תרומה איז משלם את הקרן, דארף ער באצאלן פארן קרן, און ווי רש"י זאגט כשאר מזיק את חברו בממונו, אז כ'האב יענעם מזיק געווען, ס'האט נישט צו כ'האב הנאה אדער נישט, אפילו איך נעם א האמער און סתם איך צוברעך עס אדער איך גיס אויס יענעמ'ס אויל, דארף איך אים באצאלן, ס'נישט דא קיין דין הנאה. אבער די דין וואס מען דארף צאלן קרן וחומש אויף א מענטש וואס וואס וואס איז נהנה פון תרומה איז טאקע נאר ווען ס'איז דא א נהנה און דא שטייט קלאר אז די חומש דארף איך נישט באצאלן ואינו משלם את החומש זעהט מען אז ס'הייסט נישט קיין אכילה און רש"י זאגט לגבי תרומה איז אויך דא א דין אכילה לגבי חומש לגבי די דין חומש איז אכילה כתיב, ואיש כי יאכל קודש בשגגה פרט למזיק. און ביי א מזיק איז נישטא קיין דין חומש. פיין, האבן מיר זייער שיין מסדר געווען די סוגיא פון איינער וואס טרינקט סתם אויל, אז ס'קען נישט זיין דארטן דא די דין פון מאכן א א בורא פרי העץ ווייל ס' הייסט נישט קיין אכילה, הייסט סתם א מזיק, און אויף אזא מין, אויף אזא סארט אכילה וואס איז נישט בעצם קיין אכילה איז נישטא קיין דין ברכה. אבער הסך שמן של תרומה, איינער וואס שמירט זיך, שטייט זיין דא, הסך שמן של תרומה, איינער וואס שמירט זיך מיט אויל, איז שמירן איז שוין יא א הנאה, און סיכה ווערט אלץ אנגערופן אויך א סארט אכילה, ווייל די ווארט איז די הנאה שבו, איז משלם את הקרן, ומשלם את החומש, גייען מיר ווייטער. אלא דקא, אלא דקא אכיל ליה על ידי פת, אלא דקא אכיל ליה על ידי פת, קומט די גמרא יעצט אויף, אזוי ווי א מענטש גייט אין א רעסטאראנט, און מען סערווט אים דארט א פיינעם בארכע, און מען געבט אים אזא אליוו דיפ, דאס איז שוין געהעריגע אכילה, דאס איז נישט געטרינקען פון באטל, דאס איז א געהעריגע וועג פון עסן, מילא וויל יעצט די גמרא טענה'ן, די בורא פרי העץ וואס איך מאך דא אויף שמן, איז ווען איך עס עס מיט ברויט, זאגט די גמרא אי הכי הויא ליה פת עיקר והוא טפל, זייט ווען מאכט מען א ברכה אויף א דיפ? ווען איך עס א ברויט מיט דיפ איז דאך די ברויט די עיקר, און די עיקר פטר'ט אלץ דעם טפל? ותנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה זה הכלל, כל שהוא עיקר ועמו טפלה, יעדע זאך וואס דאס איז די עיקר מאכל, ועמו טפלה מיט דעם קומט מיט א טפל, למשל אין אונזער פאל די שמן זית, איז מברך על העיקר ופוטר את ה. פלה, פיין, האמיר שוין נאך א פאל ווי כ'עס שמן ס'איז נישט דא קיין חיוב ברכה, קען נישט זיין אז דא רעדט מען אז ס'איז דא די חיוב פון בורא פרי העץ, גייט יעצט די גמרא פרובירן א צווייטע וועג, א דריטע וועג, אלא דקא שתי ליה על ידי אניגרון, ס'איז געווען אזא מין וועדזשטעבל זופ וואס מ'האט געקאכט דערין תרדין, תרדין ס'איז א מין וועדזשטעבל.

איז די וואסער דערפון ווערט אנגערופן אנסיגרון. טענה'ט יעצט די גמרא אז אין די זופ, אין די דרינק, אין די שעיק האט מען אריינגעלייגט אויל, ממילא האב איך יעצט א וועג וויאזוי איך קען עסן אויל, הנאה איז דא, איך עס א פיינעם זופ, און איך דארף מאכן א בורא פרי העץ, זאגט די גמרא ס'איז די זעלבע טענה ווי ווי פריער, אם כן הוה ליה אניגרון עיקר, די זופ איז די עיקר, דו לייגסט צו אביסל אויל, אלס א טפל, יא, זאל אויפספייסן דעם זופ. ושמן טפל ותנן זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה האב איך נאך אלץ נישט קיין פלאץ ווי איך מאך א בורא פרי העץ האב איך נאך אלץ נישט א פלאץ. חברה דוד שמיעל. אביסל שטילער, מען קען לערנען באט עס שטערט מיר אביסל. ופוטר את הטפלה, מילא ווען איך גיס אריין אויל אין די אניגרון האב איך ווייטער נישט קיין חיוב ברכה, ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן, וויאזוי רעדט מען דא בחושש בגרונו, מען רעדט פון א מענטש וואס האט א סאור טראוט, זיין האלז טוט אים וויי, און דתניא אונז האבן געלערנט און ווען א מענטש האט א סאור טראוט איז געווען די סדר זיך צו נוצן מיט די אניגרון און מ'וועט שוין זען תניא אונז האבן געלערנט א ברייתא החושש בגרונו א מענטש וואס זיין האלז טוט אים וויי אין שבת לא יערענו בשמן תחילה בשבת זאל ער נישט גיין גארגלען זאל ער נישט גיין גארגלען זיין האלז מיט אויל און נאכדעם עס אויסשפייען ער מאכט אזוי און נאכדעם שפייט ער עס אויס. פארוואס? און תחילה מיינט איך טוה עס טאקע נאר אדעתא דהכי איך נעם עס אריין אין מויל טאקע נאר אויף אויס אויף צו גארגלען און נאכדעם אויסשפייען, פארוואס? ווייל ווייל איך טוה עס לרפואה, חזל האבן געאסרט סיי וועלכע מעשה רפואה אוודאי רעדט מען נישט שלא במקום פיקוח נפש, און אוודאי רעדט מען נישט אפילו ביי חולי כל הגוף, אונז גיימיר נישט דא אויסרעדן גאנץ הלכות שכ"ח, אבער על כל פנים ס'דא נאך אלץ א יסוד אז א מענטש זאל נישט טון קיין זאך לרפואה, אפילו די זאך אליין איז בעצם נישט קיין עוולה, וואס די עוולה פון גארגלען די מויל מיט אביסל אויל, ס'איז ס'איז ס'איז סך הכל אביסל שמן אין די מויל, כ'האב נישט געטון דא קיין מלאכה, נאר וואס דען, די גזירה איז אלץ משום שחיקת סממנים, וויאזוי מאכט. מען, וויאזוי מאכט מען מעדיסין? מעדיסין האט מען אלץ געמאכט מיט שחיקת סממנים, מיט מיט צומאלן סממנים, דאס איז א מלאכת טוחן, דאס איז א אב מלאכה פון טוחן, אלץ א גזירה פון שחיקת סממנים האב איך דיר גע'אסר'ט כל דבר דלרפואה, יעדע זאך, למד ו עמוד א' האלט מען יעצט. יעדע זאך וואס איך טוה לרפואה האבן חזל גע'אסר'ט, סאו אויך אין אונזער פאל זאל מען נישט נעמען דעם אויל און מיט דעם גארגלען, אבער חזל געבן דיר א עצה, אבל נותן שמן הרבה לתוך אניגרון, ובולע, דו לייגסט אריין אסאך אויל אין די אניגרון, אין די וועדזשטעבל זופ, מילא האסטו די סגולה פון אויל, ובולע, און נאכדעם שלינגסטו עס אראפ, וואס ווען א מענטש שלינגט עס אראפ איז נישט אזוי ווייט ניכר אז ער טוט עס לרפואה, ס'זעהט אויס ווי ער טוט עס סתם ווייל ער וויל עסן די זופ, אין אזא פאל מעג איך שוין גארגלען אויך. סאו ווי רש"י שמועסט אויס דא, איז די ווארט איז אזוי, אז ווען איך מאך די הניגרון לרפואה, ווען איך מאך די אניגרון לרפואה לייג איך אריין מער שמן ווי אניגרון. מילא דער שמן ווערט דער עיקר און די אניגרון ווערט די טפל, ווערט א חיוב ברכה, ווערט א חיוב ברכה אויף די שמן און דעמאלטס מאך איך די ברכה פון בורא פרי העץ, פארוואס מעג איך? איך מעג ווייל איך בין עס בולע, פארוואס דארף איך האבן די אניגרון דא? ווייל אן די אניגרון קען איך עס נישט עסן און ס'איז און און א מענטש וועט עס נישט טון, און אוודאי וועט נישט זיין קיין חיוב ברכה אן די אניגרון, זאגט די גמרא, פרעגט די גמרא פשיטא, וועלכע חידוש האסטו מיר דא געזאגט? ענטפערט די גמרא מהו דתימא, כיון דלרפואה קא מכוין, למעשה די גאנצע שמן וואס איז דא אריינגעלייגט אין די אניגרון איז דאך ווייטער נאר געווען לרפואה ווייל זיין האלז טוט אים וויי, לא לבריך עליה כלל ער זאל נישט דארפן מאכן קיין ברכה דערויף בכלל, פארוואס? ווייל ס'איז אזוי ווי מעדיסין, אויף מעדיסין איז נישטא קיין חיוב ברכה קא משמע לן, אז אפילו אויף מעדיסין כיון דאית ליה הנאה מיניה, אפילו איך טו עס מעינלי לרפואה, אבער אויב די ווייטעמין סי קענדי האט א גוטע טעם דארף איך מאכן א ברכה אפילו איך האב עס געטון מעינלי לרפואה. בעי ברוכי, האבן מיר זייער שיין מסדר געווען ווען איז דא א חיוב בורא פרי העץ ווען איז דא א חיוב בורא פרי העץ אויף אויף שמן זית, דאס איז ווען ס'איז אין די אניגרון און ס'איז רוב, ס'ווערט נישט בטל ווייל איך טו עס לרפואה, און די חידוש איז אז ס'איז דא א. חיוב ברכה. האבן מיר געפערטיגט די סוגיא פון ברכתו של שמן זית א' ועוד, יעצט גייען מיר צו א נייע שאלה, די שאלה הייסט קמחא דחיטי מעהל איז ווען א מענטש עסט סתם מעהל, פון רשי זעהט אויס אז מען רעדט טאקע ממש מעהל, א מענטש עפענט אויף דעם בעג, דעם ווייסן בעג און ער נעמט זיך עסן מעהל, איי געס אמאל האט מען עס געגעסן לויט רשי, תוס' איז מחולק, תוס' זאגט אז אזא מין אכילה פון סתם עסן מעהל הייסט בכלל נישט קיין אכילה אזוי ווי דו עסט זאמד. עס איז נישטא קיין חיוב ברכה בכלל, ס'איז בכלל נישט קיין שאלה אויב מאך אדמה אויב מאך א שהכל, און תוס' לערנט אז מ'רעדט דא פון מעיל, אדער מער אזא האול וויט מעיל וואס האט נאך אין זיך שטיקלעך פון די חיטים וואס דאס געבט עס א גוטן טעם, אדער רעדט מען מעיל פון געבאקענע, שיבולת שועל, געבאקענע חיטים וואס כ'האב שוין גוט אפגעבאקן פון דעם מאך איך א מעיל, דאס איז עפעס א בעסערע זאך וואס איך קען מער עסן, על כל פנים קמחא דחיטי. האבן מיר אונז יעצט א שאלה, וועלכע ברכה דארף איך מאכן אויף די מעהל פון ווייץ? איז ווי רשי שמועסט אויס, ווען איך רעד פון ווייץ אליין, א מענטש נאשט ווייץ, לאמיר זאגן צו ס'איז געבאקן, צו ס'איז רוי, ביי אים איז ווייץ א סנעק, דארף ער מאכן האדמה. אלדאו ווען איך צומאל עס, און עווענטשעלי ווען ס'קומט אן צו ברויט, באקומט עס א נייע ברכה פון המוציא, דאס איז וואס אישתני למעליותא, אזוי ווי ביי גפנים, אזוי ווי ביי טרויבן, איז עווענטשעלי קען עס באקומען א הגפן, אבער יעצט אזוי ווי טרויבן שטייט איז העץ, די זעלבע זאך מיט חיטים, חיטים איז א זאך, ס'איז תבואות, א זאך וואס וואקסט אין דער ערד, איז די ברכה האדמה, סאו דאס איז ווען איינער איז א כוסס חיטים, ער קייעט חיטים, אונזער שאלה איז וואס טוט זיך מיט קמחא דחיטי, איך האב שוין אנגעהויבן די פראסעס פון מאכן ברויט, אבער איך בין, איך האב מיך אפגעשטעלט אינדערמיט, איך האלט. איך האלט אינדערמיט, ס'איז צווישן חיטים און פת, ס'איז עפעס אזא אינמיטן א טרענזישן, וואס איז וואס איז דעמאלטס די הלכה? קמחא דחיטי, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, אמר רב יהודה אמר בורא פרי האדמה אז ס'האט די זעלבע הלכה ווי חיטים, און איך מאך נאך אלץ די ברכה פון בורא פרי האדמה ורב נחמן אמר שהכל נהיה בדברו, ס'איז עפעס נישט אהער און ס'איז נישט אהין, א האדמה קען איך שוין נישט מאכן ווייל ס'איז נישט קיין חיטים, און וואסערע ברכה, למעשה א געוויסע הנאה נעמט די מענטש ארויס, גיי איך צו די כלליות'דיגע ברכה וואס א זאך ווען ס'האט נישט קיין קלארע קאטאגאריע וואו ס'געהערט און כ'האב הנאה דערפון מאכט מען א שהכל. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געזאגט פאר רב נחמן וואס לערנט אז מ'דארף מאכן א ברכה א שהכל לא תפלוג עליה דרב יהודה קריג דיך נישט אויף רב יהודה וואס זאגט אז מ'דארף מאכן האדמה דרבי יוחנן ושמואל קיימי כוותיה רבי יוחנן און שמואל זיי וועלן ביידע מסכים זיין אז מען דארף מאכן האדמה, פון וואו זעה איך אז זיי לערנען אזוי דאמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן שמן זית, מברכין עליו בורא פרי העץ, שמן זית מאכט מען העץ, אז איך בלייב מיט די אריגינעלע ברכה אלמא אף על גב דאישתני, טענה'ט ווי די גמרא וויל יעצט טענה'ן איז עס א ראיה אויך לגבי אונז לגבי אונזער מעהל אפילו ווען זאכן טוישן זיך ווען זאכן טרענזישן זיך, איז במילתיה קאי, בלייב איך מיט די אריגינעלע ברכה, און פונקט אזוי ווי דער שמן איז שוין נישט קיין זית, און איך בין נאך אלץ מיט ברכתו בורא פרי העץ, דער מעל וואס איז שוין נישט קיין חיטים, זאל נאך אלץ בלייבן מיט די ברכה פון בורא פרי האדמה. זאגט די גמרא מי דמי, איז עס דען א פארגלייך? התם לית ליה עילויא אחרינא, דארט, דאס איז עס, דאס איז זיין פיינעל דעסטינעישאן, ער האט שוין נישט וואו צו גיין, דער שמן זית בלייבט שמן זית, הכא אית ליה עילויא אחרינא בפת. דא גייט עס נאך ווערן א, דא גייט זיך עס נאך טוישן, עס גייט נאך ווערן פת, ווי רש"י איז מסביר, עס איז דא צוויי זאכן וואס קענען מיך מחייב זיין צו מאכן א בורא פרי האדמה, איינס, אז אזוי האט עס אויסזען אין פעלד, בורא פרי האדמה, אזוי האט עס אויסזען אין פעלד, דער חיטים, א כוסס חיטים, דאס איז עס, אוודאי קען איך מאכן אדמה, נאך א זאך וואס קען מיך מחייב זיין צו מאכן אפילו עס זעט שוין נישט אויס ווי עס זעט אויס אין פעלד, דאס איז ווען דאס, ווען. ווען לית ליה עילויא אחרינא, פשט איז פאר דעם האב איך עס געמאכט. די גאנצע וואס איך האב איינגעפלאנצט זיתים איז ווייל איך וויל אנקומען צום שמן איז בורא פרי האדמה און דאס איז מיין פרי האדמה דאס איז געווען מיין ציל דאס וואס איז נישט אהער נישט אהין נישט ס'זעט אויס ווי ס'איז אין פעלד און נישט פאר דעם האב איך עס איינגעפלאנצט דאס איז מיין פרי האדמה איז עפעס נישט אהער נישט אהין, מילא גייט מען צו א ברכה פון שהכל. פרעגט די גמרא, וכי אית ליה עילויא אחרינא לא מברכינן עליה בורא פרי האדמה, האסט יעצט אראפגעלאזט א באמבע, האסט אוועקגעשטעלט א נייע יסוד אז יעדע זאך וואס גייט נאך גיין ווייטער דאס איז נישט מיין פיינעל דעסטינעישאן, קען איך נישט מאכן קיין אדמה אלא שהכל, נאר א שהכל, איך קען דאך מדייק זיין. פון פון ווערטער פון אנדערע אמוראים אז ס'איז נישט אמת, רבי זירא אמר רב מתנא אמר שמואל האט נאכגעזאגט אקרא חייא, א מענטש עסט רויע פאמפקינס, לכאורה איז עס טייטש פאמפקינס דלעת, כ'מיין ס'איז טייטש דלעת, דלעת מיינט פאמפקינס, על כל פנים עפעס א מין פרוכט וואס די סדר איז נישט צו עסן רוי וקמחא דשערי, און מעהל פון שעורים איז מברכינן עלייהו שהכל נהיה בדברו, מאך איך דערויף א שהכל, אזוי האט שמואל געזאגט. איז בין איך מדייק, פארוואס רעדט שמואל נאר פון שעורים? ווייל ער פארשטייט שעורים איז עפעס ס'איז עפעס א שוואכערע קוואליטעט, און איינמאל ס'איז מעל איז עפעס גארנישט ווערט, ס'האט עפעס קוים א טעם, ס'איז עפעס איז אויף אזא זאך וועט ער זאגן אז איך מאך א שהכל, מאי לאו דחיטי וואלט עס ווען געווען מעל פון וואלט עס ווען געווען מעל פון חיטים וואס דאס איז אונזער שאלה, בורא פרי האדמה וואלט יא געווען די ברכה בורא פרי האדמה פאלט אוועק דיין יסוד. וואס דו זאגסט אז יעדע זאך וואס יש לה עילויא אחרינא, ס'קען נאך גיין נאך א דרגה, ס'גייט נאך אנקומען צו פת, און יעצט איז עס אונטערוועגנס מאך איך א שהכל. בקיצור די גמרא האט נישט קיין גרויסע ראיות מסברה, די גמרא האט מער א ראיה מדיוק, פון דעם וואס שמואל יא, שמואל ווארפט ארויף די הלכה אויף שעורים און פשט איז אז חיטים נישט. סאו וואטעווער די לומדות איז פארוואס חיט ס'איז דא א חילוק צווישן שעורים און חיטים, איז אבער וואס אונז נעמען ארויס פון דעם אז די סברה פון אית ליה עילויא אחרינא איז נישט קיין שטארקע סברה ווייל ס'זעהט עפעס אויס ווי שמואל העט מסכים זיין אז ביי אז ביי א קמחא דחיטי מאכט מען יא א האדמה. זאגט די גמרא דיין דיוק איז נישט קיין ריכטיגע דיוק. לא, פון, דו ביסט נישט גערעכט דחיטי נמי שהכל נהיה בדברו, ווען ער רעדט גראדע פון שעורים אבער די הלכה איז אמת אויך לגבי חיטים פרעגט די גמרא ולשמעינן דחיטי וכל שכן דשערי אויב שמואל איז מסכים אז סיי ביי חיטים און סיי ביי שעורים איז די הלכה אז אויף די מעל מאכט מען שהכל נהיה בדברו וואס זאגסטו מיט די הלכה ביי שעורים וואס איז שוואכערע קוואליטעט זאג עס ביי חיטים וואס איז א גרעסערע חידוש, איך קען שוין אליין פארשטיין אז ביי שעורים איז די זעלבע הלכה און איך דארף מאכן א שהכל, ענטפערט די גמרא אי אשמעינן דחיטי, אויב וואלט איך געזאגט די הלכה אז מען דארף מאכן א שהכל ביי מעל, נאר ביי חיטים הוה אמינא הני מילי דחיטי דווקא חיטים אבל דשערי, שעורים נישט, לא לבריך עליה כלל, איך דארף בכלל נישט מאכן קיין ברכה די גמרא גייט באלד זאגן א סברה פארוואס, קא משמע לן, ניין, ממילא דאס וואס איך זאג דיר ביי שעורים אז איך דארף מאכן א שהכל, איז נישט ווייל חיטים דארף איך מאכן א אדמה, סיי ביי שעורים סיי ביי חיטים דארף איך מאכן א שהכל, נאר איך דארף דיך טאקע לאזן הערן אז ביי שעורים דארפסטו אויך מאכן א שהכל, אז זאלסט נישט מיינען דארפסט בכלל נישט מאכן קיין ברכה. פרעגט די גמרא פארוואס זאל איך בכלל האבן א הוה אמינא אז ביי שעורים איז נישט דא קיין חיוב ברכה בכלל מי גרע ממלח וזמית איז עס דען ווייניגער ווי זאלץ אדער זאלץ וואסער וואס דאך די שוואכסטע סארט אכילה וואס איז דא, די דתנן אונז האבן געלערנט אז אז על המלח ועל הזמית אומר שהכל נהיה בדברו, ממילא וואס איז מיין סברה אז שעורים זאל זיין ווייניגער פון דעם און איך דארף מיך צו לאזן הערן אז ס'איז דא א חיוב ברכת שהכל, ענטפערט די גמרא איצטריך סלקא דעתך אמינא סלקא דעתך אמינא מלח וזמית עביד איניש דשדי לפומיה ס'איז טאקע נישט די באטאמסטע אכילה אבער ס'איז נאך אלץ די סדר, אמאל, פאר וועריעס ריזענס, וועט א מענטש גיין, ער העט עס יא אריין טראסקענען אין זיין מויל, ער העט עס עסן, אבל קמחא דשערי איז דא א מורא'דיגע נעגעטיוו אין די מעהל פון שעורים, הואיל וקשה לקוקיאני, ס'איז שווער פארן מאגן, און ווי רש י זאגט אז ס'ברענגט ווערים, איז לא לבריך עליה כלל, זאל איך בכלל נישט מאכן קיין ברכה, און דאס איז געווען מיין הוה אמינא, קא משמע לן, קומט מיך שמואל לאזן הערן, אז מיר, איך קוק נישט אן וואס גייט זיין שפעטער, די שאלה צו איך מאך יא א ברכה אדער איך מאך נישט קיין ברכה איז לויט די הנאת גרון, כיון דאית ליה הנאה מיניה, זיין האלז האט הנאה דערפון, איז בעי ברוכי דארף מען מאכן, איי שפעטער וועט ער ליידן זאל ער נעמען טאמס, ס'דא אסאך זאכן, א מענטש עסט טשולנט און ער קען אויך ליידן שפעטער דערפון, אבער בשעת ער עסט עס האט ער הנאה, ממילא דאס איז שמואל'ס טענה, אז אפילו איך גיי שפעטער ליידן און ס'גייט מיך מאכן בויך וויי, און נאך אלץ איז דא א חיוב ברכה פון שהכל, אבער אוודאי איז עס א חיוב, אז איך זאל נישט מיינען, ווייל אונז האבן שוין געהאט אויבן, אונז האבן אנגעהויבן אונזער שיעור היינט מיט א זאך וואס איז מזיק, למשל שמן, אז ס'איז נישטא קיין חיוב ברכה בכלל, און אזוי איז די גמרא געבליבן, נאר ס'איז נאך אלץ דא א חילוק צווישן שמן און קמחא דשעורה, ווייל שמן האב איך בכלל נישט קיין הנאה בשעת איך עס עס, ס'איז נאר מזיק, די גאנצע זאך איז נישט קיין אכילה, דא אן אכילה הייסט עס אית ליה הנאה ווי די גמרא טענה'ט, אבער איך דארף עס נאך אלץ לאזן הערן אז זאלסט וויסן אז איך מאך יא א ברכה און איך רעכן זיך נישט מיט דעם וואס ס'שווער פארן מענטש. האמיר שוין געענדיגט צוויי שמועסן היינט. אונז האמיר געענדיגט די שמועס וואס הייסט שמן זית אונז האמיר געענדיגט וואס דארטן איז געבליבן אז ווען איך מאך עס אויף אן עיקר איז דא א חיוב ברכה און ס'איז בורא פרי העץ. אונז האמיר געענדיגט יעצט די שמועס פון קמחא דחיטי, וואס אונז האמיר געהאט א מחלוקת צו די ווייץ האט א דין שהכל אדער א דין בורא פרי האדמה, און יעצט גיימיר ווייטער. קורא, רופט עס די גמרא, וואס מיינט קורא? לאמיר אונז אריינקוקן אין רשי. קורא, זאגט רשי, איז רך של דקל, ס'איז עפעס א געוויסע ווייעכע חלק, לאמיר עס אויסמשל'ן ווי א שאלאכץ, ווי א דרויסנדיגע חלק, וואס וואקסט אויף א דעטל, דקל, אויף א טייטל בוים, און רשי לייגט צו ווערטער, כשענפיו גדלים בכל שנה ושנה, כדרך כל האילנות, הנוסף בשנה זו רך, ווען ס'וואקסט צו די נייע ענפים, די נייע בלעטלעך, די נייע פירות, קומט צו די שיכט פון קורא, און און ס'איז ווייך. אזוי זאגט ער, בשנה שניה, ס'גייט דורך א יאר, איז מתקשה ונעשה עץ. סאו דער קורא איז עפעס זייער א אינטערעסאנטע סארט בריאה. איינס, ס'איז נישט דער עיקר דקל, ס'איז זיכער נישט א חלק פון די פירות, ס'איז א חלק פון די אילן, ס'איז א חלק פון די בוים, און זיכער און באלד זען אין די גמרא, נישט פאר דעם האב איך עס איינגעפלאנצט. ס'איז די גאנצע שאלה צו איך זאל עס באטראכטן ווי א פירא איז עפעס מוטל בספק ווייל עווענטשעלי ווערט עס הארט און איינמאל ס'ווערט הארט ווערט עס ווי א חלק פון די בוים ס'איז נישט קיין זאך וואס איז ראוי לאכילה ממילא די גמרא גייט זיך למעשה ווילאנג ס'איז ווייך איז נאך אלץ געווען די סדר פון מענטשן עס צו עסן ממילא די גמרא גייט זיך יעצט נעמען איבער די קורא וועלכע סארט ברכה איך דארף מאכן? קורא, די ווייכע טייל פונעם דקל, רב יהודה אומר בורא פרי האדמה, קיין בורא פרי העץ איז עס נישט ווייל ס'איז נישט די פרוכט, ס'איז נישט די פרוכט גופא, אבער ס'וואקסט פונעם בוים, אז ס'וואקסט ס'וואקסט פון דער ערד, קען איך עס רופן בורא פרי האדמה, שמואל אומר, שהכל נהיה בדברו, אז ס'איז ניטאמאל דאס, איך קוק עס אן כמעט ווי א מענטש זאל עסן האלץ, וואס א מענטש איז נהנה פון האלץ, קען ער אויך מאכן אפשר א שהכל, איך ווייס נישט, איך לייג דא אריין איבריגע ווערטער, אבער איך סטרעטש עס צו ווייט. אבער כ'וואונדער, כ'ווייס אליינס נישט פארוואס, אבער שמואל פארשטייט אז מ'מאכט א שהכל. גיימיר ווייטער. רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, רב יהודה זאגט אז מ'מאכט א בורא פרי אדמה, פירא, ס'איז א זאך וואס וואקסט פון דער ערד, און עס איז א געוויסע סארט פירא, מאך איך אדמה. שמואל אמר שהכל נהיה בדברו, הואיל וסופו להקשות, דא שטייט די סברא, וואס מיינט סופו להקשות? ס'ווערט הארט, אבער כ'מיין, איך מיין, יעדע פרוכט ווערט עווענטשעלי הארט. דא מיינט די הארט עפעס אנדערש, די הארט זאגט אז ס'ווערט א חלק פונעם בוים. אזוי האב איך פארשטאנען. גייען מיר ווייטער. אמר ליה שמואל לרב יהודה, דא האמיר זייער א אינטערעסאנטע קאנווערסעישאן לייבי, ווי שמואל וואס דינגט זיך דא מיט רב יהודה, גייט ברענגען א ראיה צו רב יהודה. ער הערט אים אויס אין בית מדרש און זאגט רב יהודה, דו זאגסט אז מען דארף יא מאכן אדמה, ווייסט, כ'על דיר זאגן, עפעס זאגסטו. עפעס א פוינט האסטו. שיננא, דו שארפער קאפ, כוותך מסתברא, אפשר ביסטו יא גערעכט אז מען דארף מאכן א. האדמה כ'על דיר ברענגן א ראיה דהא צנון ווען מ'רעדט פון רעטעך סופו להקשות רעטעך ווערט אויך הארט ומברכינן עליה בורא פרי אדמה מיט דעם אלעם מאכט מען א בורא פרי אדמה זעסט דאך אז מיין סברה אז זאכן וואס ווערן הארט עווענטועל איז נישט אזא שטארקע סברה ענטפערט די גמרא ולא ביסט נישט גערעכט צנון נטעי אינשי אדעתא דפוגלא די גאנצע פלאן דא פארוואס מענטשן האבן איינגעפלאנצט די צנון איז ווייל מענטשן ווילן דאס עסן רשי טייטשט אדעתא דפוגלא לאכלו. כשהוא רך, עס צו עסן ווען ס'איז ווייך, ושמו פוגלא, ס'איז נישט דא דא גארנישט נאך אויסער די צנון, ס'וועט ווערן הארט, פיין, איז עס דעמעדזשד גודס, איך קען שוין גארנישט טון דערמיט, אבער מיין גאנצע פלאן דא איז געווען אז איך פלאנץ עס איין, פארוואס? אז איך וויל עסן די צנון, אוודאי הייסט עס אדמה, בורא פרי האדמה, דאס וויל איך, אבער דקלא דא ווען מען רעדט פונעם טייטל בוים, לא נטעי אינשי אדעתא דקורא, קיינער פלאנצט עס נישט איין ווייל ער וויל דעם דרויסנדיגע שיכט, מילא מאכט די גמרא א סובסטענשעל חילוק צווישן צנון און די אונזער קורא דא אז איינס זאל נישט זיין א ראיה פארן צווייטן פרעגט יעצט די גמרא דא הייבט זיך אן א נייע שמועס דער עולם זאל ביטע צולייגן קאפ עס גייען מיר יעצט רעדן פון א זאך וואס הייסט צלף איך האב געטרייט צו גוגלען וואס די צלף איז און און און גוגל זאגט ס'דא זיבן הונדערט מיני צלפים סאו ווייס איך ווייס איך נישט וואס ס'איז פונקטליך אבער פון די גמרא קומט אויס עפעס א מין ביימל וואס האט אין זיך זייער אסאך חלקים. ס'האט א פירא וואס איז די עיקר זאך וואס די גמרא גייט עס רופן אביונות, די עיקר פירא. נאכדעם איז דא תמרות, א טייטל וואס וואקסט מיט די עלין. נאכדעם איז דא עלין, דאס איז בלעטלעך. נאכדעם איז דא קפריסין וואס דאס איז שאלאכץ. ס'איז צוזאמגעשטעלט פון פיר זאכן, יעדע איינס גייען מיר האבן א באזונדערע דיון. ס'איז אדמה, ס'איז העץ. און די אונזער שמועס גייט דא זיין לגבי פיר הלכות. איינס לגבי ברכתו, וועלכע ברכה מאך איך אויף די צלף, איך גיי צוטיילן צווישן די פיר זאכן. די צווייטע שאלה וואס איך גיי האבן איז לגבי ערלה. איז דא דיני ערלה, איז עס א אילן, איז עס א ירק, הייסט עס ווי א בוים, הייסט עס ווי א פרוכט, הייסט עס ווי א ירק. די דריטע שאלה וואס איך גיי האבן איז לגבי מעשר, צו ס'דא א חיוב מעשר דערויף, און די פערדע שאלה וואס איך גיי האבן איז לגבי כלאים. דאס איז, איינמאל מען געדענקט די פיר זאכן אז אלעס דרייט זיך ארום דעם צלף, און איך טריי צו פארשטיין די הלכות פון צלף, מיין איך איז די גמרא נישט אזוי שווער ווי ס'זעט אויס. על כל פנים, ווי אונז האלט מיר יעצט, האט די גמרא אראפגעלאזט א יסוד, אז כל היכא דלא נטעי אינשי אדעתא דהכי, לא מברכינן, די סיבה פארוואס די קורא איז א שהכל ווייל נישט פאר דעם האב איך עס איינגעפלאנצט, עפעס א זייטיגע זאך איז ארויסגעוואקסן. זאגט די גמרא, איז דען דאס א אמת'ע יסוד והרי צלף דנטעי אינשי אדעתא דפרחא, מענטשן ווילן די עיקר די פרוכט פון די צלף, וואס דאס איז די אביונות, ותנן, אונז האבן געלערנט ווען ס'קומט צו מאכן א ברכה מאך איך נישט נאר אויף די אביון נאר אויף די עיקר פרי א ברכה, אונז האבן געלערנט אין א משנה אדער אין א ברייתא אז על מיני נצפה, יא דאס איז אונזער צלף. און אונזער צלף האמיר דאך יעצט געזאגט האט דאך פארשידענע סארט. אין די צלף אליין איז דא פארשידענע קאטעגאריעס. סאו רוף איך זיי מיני נצפה איז על העלין אויף די בלעטלעך ועל התמרות און אויף די טייטלען ווי רש"י איז מסביר איז אויך עפעס אזוי ווי מ'טרעפט אויף א אויף ערבה אז ס'דא עפעס אזא מין ס'קען ארויסוואקסן עפעס אזא בלעטל עפעס אזא תמר איז דא טרעף איך עס אויך איז אומר בורא פרי האדמה כ'מאך האדמה ועל האביונות וואס דאס איז די עיקר פרי. ועל הקפריסין אויף די שאלאכטס פון די עיקר פרי, אזוי זאגט רש"י, דאן מ'קען אריינקוקן די רש"י אויף קפריסין, היא קליפה גדולה, ס'איז א גרויסע קליפה, א גרויסע שאלאכטס, שסביבות הפרי וואס נעמט ארום די גאנצע פרי, כעין קליפה הגדילה סביב אגוזים דקין. ס'דא געוויסע ניסלעך וואס קומט מיט א דינע, וואס מ'קומט מיט א דינע שאלאכטס, און די שאלאכטס איז כמעט ווי א חלק פון די פרי, און אזא סארט דאס איז דער קפריסין. איז אומר בורא פרי העץ ווי די גמרא טענה'ט יעצט איז די קשיות פון די הלכה פון בורא פרי האדמה אויף די עלין די בלעטלעך מיט די תמרות דאס איז ממש זייטיגע זאכן און ווי די גמרא פארשטייט יעצט האט דער עולם נישט איינגעפלאנצט די צלף פאר די זייטיגע זאכן מיט דעם אלעם איך זאג דיר נישט ס'שהכל איך זאג דיך אז ס'איז האדמה פאלט אוועק דיין יסוד אז ווען מיין דעת איז נישט אויף דעם מיין דעת איז אויף עפעס אנדערש איז ברכתו שהכל. זאגט די גמרא ביסט דיין גאנצע יסוד איז נישט גערעכט. אמר ר' נחמן בר יצחק צלף נטעי אינשי אדעתא דשותא, ווען א מענטש פלאנצט אן א צלף האט ער אינזין אויף די גאנצע זאך, וויי נאט? אז ס'איז גוט, כ'קען עס עסן, כ'קען מאכן געלט, כ'קען עס פארקויפן, וואס ארט מיך ווען איך האב עפעס בעסערס, מיינט נאך נישט אז איך גיי נישט נעמען די זייטיגע זאך. און די סברא וואלט געארבעט ביי דעקל אויך, פון דעם וואס כ'האב תמרים אויף. אויף דעם וואס איך האב תמרים אויף מיין טייטלבוים מיינט נאכנישט אז איך קען נישט עסן די קורא וואס וואקסט אין די זייט ווי רש"י איז מסביר די קורא האט א מוראדיגע פראבלעם אז איך נעם עס אראפ פשוט איך רואין די בוים סא דאס איז די בלעטער אויף וואס גיבט צו אז די זאך זאל וואקסן מילא איך האב א סיבה פארוואס איך וויל עס נישט נעמען מילא ס'איז א נעגעטיוו ווען דו נעמסט עס אוועק מילא אוודאי קען איך נישט זאגן אז א מענטש פלאנצט עס איין אויף צו נעמען די מענטש וויל דאך זיין בוים זאל דא זיין. אבער בעצם ווען א מענטש פלאנצט איין צלף, אוודאי וויל ער אלעס וואס קומט מיט צלף, נטעי אינשי אדעתא דשותא, דעם גאנצן פעקל, ווייל פארוואס נישט דיקלא לא נטעי אינשי אדעתא דקורא, ווי רש"י איז מסביר ווייל דער קורא מוז דארט בלייבן, און אן דעם איז אויב נעמט ער עס אוועק איז ממעט את האילן בכך, דו מאכסט שוואך דעם בוים, מילא אוודאי אינשי א נארמאלע מענטש האט נישט דא קיין פלאן צו נעמען דער קורא, און דער מענטש האט אפגעמאכט עס צו עסן, איז. ס איז ברכתו שהכל זאגט פירט יעצט די גמרא אויס ואף על גב דקלסיה שמואל לרב יודא, אפילו שמואל האט געוואלט רימען רב יודא'ס שיטה וואס זאגט אז מען מאכט א א בורא פרי האדמה איז אבער נאך אלץ די הלכה אז הלכתא כוותיה דשמואל בלייבט די הלכה ווי שמואל, ווי שהכל ווי די מסקנת הגמרא אז מסברא. פלאנצט נישט דער מענטש איין דאס וואס ער וויל, דאס וואס דער מענטש פלאנצט עס נישט איין אויף צו נעמען די קורא, וועגן דעם בלייבט עס א שהכל. סאו אונז האבן מיר זייער שיין מסדר געווען די סוגיא פון צלף לגבי ברכות, אונז האבן מיר עס צוטיילט אין צוויי, אונז האבן מיר געזאגט אז דער גאנצער צלף פלאנצט א מענטש איין בכדי עס צו עסן, מילא גיי איך נישט מאכן קיין שהכל דערויף. אויף די בלעטלעך און אויף דער תמר וואס איז אויך א חלק פונעם בלעטל האמיר געזאגט מאכט מען א האדמה, און יעצט ווען ס'קומט צו אין די קפריסין וואס דאס איז די שאלאכץ מיט די אביונות וואס די עצם פירי מאכט מען א העץ. שטימט? גיימיר זיך יעצט אריינלאזן לגבי די צלף און לגבי די נעקסטע הלכה, אמר רב יודא אמר רב, רב יודא האט נאכגעזאגט פון רב.

אז לגבי ברכותו איז די קפריסין א העץ פשט איז איך קוק עס אן ווי געהעריג ווי א פירי ווען עס קומט צו ארלה בחוץ לארץ וואס איז א דרבנן האב איך א נייע קולא אז איך קען אנקוקן די קפריסין נישט ווי פירי נאר ווי שאלאכץ און איך קען עס עסן אפילו בארלה זאגט יעצט די גמרא למימרא דאביונות פירי. אז דווקא די אביון הייסט א פירי וקפריסין לאו פירי די שאלאכץ הייסט נישט קיין פירי ורמינהו איך גיי דיר א קשיא פרעגן על מיני נצפה איך פרעג דיר פון אונזער פריערדיגע הלכה לגבי א ברכה על מיני נצפה אויף די פארשידענע סארט פרוכטן וואס קומט אין א צלף איז על העלים ועל התמרות אומר בורא פרי האדמה ועל אביונות ועל הקפריסין אומר בורא פרי העץ די רגע איך זאג דיר אויף קפריסין מאך איך א העץ. פשט איז ס'איז געהעריג מין פיירא, אז ס'איז מין פיירא זאל זיין א דין ערלה. ענטפערט די גמרא אז רב הוא דאמר כרבי עקיבא, אונז האמיר א רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא גייט מיקל זיין לגבי די שאלה וועלכע די וואס איז די הלכה לגבי קפריסין, אונז האמיר א יסוד אז ביי ערלה בחוץ לארץ ווייל ס'איז א דרבנן, גיי איך כדברי המיקל. מילא, לאמיר זאגן אז אין הלכות ברכות בלייב איך ווייטער מיט די הלכה אז קפריסין זאל זיין א בורא פרי העץ. ערלה ווערט א נייע שמועס און איך גיי זוכן די גרעסטע מיקל, וואס דאס גייט זיין אונזער רבי עקיבא, און די רגע ער זאגט אויף די קפריסין אז ס'האט נישט קיין דין פיירא איז לגבי ערלה, וואס ערלה בחוץ לארץ איז נאר א דרבנן, און דארטן איז דא א כלל אז הלכה כדברי המיקל, גיי איך אננעמען ווי דער רבי עקיבא, וועגן דעם איז אוכל את הקפריסין, וועגן דעם האט זיך רב געקענט פארלאזן און געקענט עסן די קפריסין. זאגט די גמרא, ניין, וואו זעהן מיר אז רבי עקיבא איז מיקל לגבי דעם צלף, לגבי די קפריסין פון דעם צלף, אז ס'האט נישט קיין דין פיירא, פאר מיר יעצט אריין אין די דריטע הלכה פון צלף, דאס איז לגבי מעשר.

איז דא א חיוב פון מעשר מיט נאמען ווייטן א שם פיירא? האמער דא רבי עקיבא וואס זאגט לגבי מעשר אז קפריסין הייסט נישט קיין פיירא, בארג איך די הלכה לגבי ערלה, ווייל ביי ערלה זוך איך אלץ דעם גרעסטן מיקל, און איך זאג אויב ס'איז דא א רבי עקיבא וואס לערנט אז קפריסין הייסט נישט קיין פיירא לגבי מעשר, איז לגבי ערלה וועל איך. וואס? ס'קען זיין, איך בין נישט קלאר באט ס'קען זיין ווייל. ערלה ווערט יעצט א קאטעגאריע בפני עצמו, די גמרא גייט שוין זאגן הלכה כדברי המיקל. פרעגט יעצט די גמרא, אויב די גאנצע ווארט פון רב, רב לאזט אראפ באמבעס, צלף של ערלה, איז א מורא'דיגע מחדש, אוכל את זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין, אויב זיין גאנצע ווארט איז אז ער טעפט אריין אין רבי עקיבא, זאג הלכה איז ווי רבי עקיבא, וואס גייט ער די לאנגע וועג און ער געבט א גאנצע סינעריאו ווען זיין ווארט איז אז קפריסין נעם איך אן ווי רבי עקיבא, זאגט די גמרא וועיט א מינוט ס'איז נישט אזוי פשוט. ונימא הלכה כרבי עקיבא, זאגט די גמרא אי אמר הלכה כרבי עקיבא ווערט עס א מורא'דיגע קולא, ממש רבי עקיבא האט אייביג אזוי געלערנט אז קפריסין האט נישט קיין דין פיירא, אונז נעמען נישט אן ווי רבי עקיבא פאר פעיס וועליו, אונז נעמען נישט אן רבי עקיבא נאר לגבי ערלה בחוץ לארץ, אוודאי קען איך נישט זאגן הלכה כרבי עקיבא. אי אמר הלכה כרבי עקיבא הוה אמינא אפילו בארץ, אז אפילו אין ארץ ישראל וואס דארט איז די עיקר יסוד ווי רבי עקיבא זאגט זיין הלכה, און אין אנדערע ווערטער לגבי צלף של, צלף של ער, צלף של ערלה בארץ ישראל גייט רבי עקיבא ווייטער לערנען אז אויף קפריסין איז נישטא קיין דין ערלה, וואס איז שאלת? איך נעם עס נישט אן. די גאנצע פוינט פון רב איז ווייל ס'איז צלף בחוץ לארץ. אוודאי קען ער נישט זאגן הלכה כרבי עקיבא. אי אמר הלכה כרבי עקיבא אמינא אפילו בארץ קא משמע לן אז ניין אז כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ איך בארג רבי עקיבא פאר חוץ לארץ אבל בארץ לא פרעגט די גמרא קענסט דאך ווייטער רעדן גראד ונימא הלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ זאג אז די הלכה איז דארט ווי רבי עקיבא זאגט זאגט אז ס'איז נישטא קיין קפריסין איז זאג אז די הלכה איז נעם איך אן בחוץ לארץ כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ זאגט די גמרא ס'נישט אזוי פשוט אי אמר הכי הוה אמינא הני מילי גבי מעשר אילן למעשה רבי עקיבא זאגט זיין הלכה לגבי מעשר יא און זאגט ער אז וואס אז די חיוב מעשר בארץ איז נישט אויף קיין קפריסין זאגט די גמרא אז איך וואלט געהאט דא איך וואלט געקענט דא מאכן א מורא'דיג טעות אז דאס וואס רב זאגט אז די הלכה איז כרבי עקיבא בחוץ לארץ איז אויך נאר לגבי מעשר פארוואס גבי מעשר אילן דבארץ גופא מדרבנן, אבל גבי ערלה דבארץ מדאורייתא אימא בחוץ לארץ נמי נגזור קא משמע לן לאמיר עס אויסשמועסן. די עצם דין מעשר איז אויף תבואה. אין ארץ ישראל איז דא א דין מדרבנן אז ס'דארף אז ס'איז דא א דין מעשר אילן. לגבי די מעשר אילן האמיר א מחלוקת צווישן צווישן די צווישן רבי עקיבא און רבי אליעזר צו קפריסין האט אויך די דין מעשר אילן וואס הייסט א פירי אדער ס'נישט. אז איך זאג דיך אז ס'הלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ און איך מיין אז דווקא ביי אזא זאך וואס די גאנצע יסוד פון די הלכה אין ארץ ישראל איז דרבנן, איז ווען עס קומט אן צו חוץ לארץ איז עס תרי דרבנן, איז דארט זאג איך דיר אז אז אז עס איז תרי דרבנן, יא, ווייל מעשר אילן אין ארץ ישראל איז איין מאל דרבנן, מעשר אילן אין חוץ לארץ איז צוויי מאל דרבנן, דווקא דארט זאג איך דיר הלכה כרבי עקיבא, איך קען נישט וויסן לגבי אונזער שאלה לגבי ערלה, וואס ערלה, די גאנצע דין ערלה איז ביי א בוים. מילא קומט אויס אז אז ערלה בארץ ישראל איז אוודאי א דאורייתא, און בחוץ לארץ האב איך נאר איינמאל. קיצור איך קען נישט אדרעסן די הלכה אז הלכה כרבי עקיבא איז ביי מעשר, ווייל איך קען נאכנישט וויסן וואס טוט זיך לגבי אונז ביי ערלה. אויף דעם קומט רב און ער זאגט זייער קלאר אז צלף של ערלה בחוץ לארץ איז די הלכה אז זורק את האביונות ואוכל את הקפריסין. פארציילט די גמרא א מעשה. פרוביר מאכן שנעל. רבינא. הייליגע אמורא רבינא אשכחיה למר בר רב אשי דקא זריק אביונות ס'איז געווען ערלה און ער האט אוועק געווארפן די אביונות ער איז געווען אין חוץ לארץ דקא זריק אביונות ואכיל קאכיל קפריסין ער האט געסן די פירות אמר ליה מאי דעתך כרבי עקיבא דמיקל לויט וויאזוי ער פירט זיך איז עס פונקט ווי רב אז וואס אז קפריסין לגבי ערלה בחוץ לארץ הייסט נישט קיין פירות. פארוואס ווייל איך נעם אן ווי רבי עקיבא ווייל הלכה כדברי המייקל בחוץ לארץ לגבי ערלה? זאגט ער אים, דו מיינסט אז רבי עקיבא איז די גרעסטע מייקל לגבי אונזער שאלה דא? אויב דו ווילסט טרעפן מקילים, איך האב נאך א גרעסערע מייקל ווי רבי עקיבא, לערן ווי אים. אמר מאי דעתך כרבי עקיבא דמייקל ולעביד מר כבית שמאי דמקילי טפי, בית שמאי איז נאך מער מייקל דתנן, אונז האבן געלערנט צלף. הייבן מיר אן נאכאמאל די גאנצע סוגיא פון צלף, יעצט אבער אין צו א נייע שאלה לגבי כלאים, און מען דארף דא מאכן א שטיקל הקדמה. אונז האבן שוין געהאט אין די פריערדיגע בלעטער אז וואס איז די איסור קלעים מן התורה? די איסור כלאים מן התורה איז ווען איך נעם צוויי מיני תבואות, צוויי מיני זרעים, למשל חיטה און שעורה, און איך לייג צו חרצן, וואס דאס איז זאמען פון פון פון פון טרויבן, און דאס פלאנצט זיך איין, און דאס איז די דאורייתא'דיגע דין פון פון פון כלאים, פשט איז ס'מוז זיין תבואות, ס'מוז זיין זרעים, מדרבנן איז אפילו איך האב נאר גענומען איין, איך האב נאר גענומען צוויי מינים, פשט איז איין מין תבואה און איין מין כרם. איך מיין איין תבואה, לאמיר זאגן חיטים מיט חרצן, חרצן איז אלץ די גפנים, חיטים מיט חרצן איז אויך אסור. וואס טוט זיך אבער אויב איך נעם אילנות, דארט איז נישטא אפילו קיין איסור דרבנן אויך נישט. סאו נאכאמאל, כדי צו שאפן אן איסור כלאים, מוז איך רעדן פון זרעים, פון תבואה, פון זאכן וואס זענען נישט קיין אילנות. ביי אילנות איז נישטא קיין איסור כלאים. כ'גיי נישט יעצט אריינגיין אין די גאנצע אלע הלכות ווייל איך קען עס נישט, אבער וויפיל ס'איז נוגע, איז דאס די יסוד דא. ממילא ווען איך רעד פון צלף לגבי כלאים, איז דא א ריזיגע נפקא מינה, אויב קוק איך עס אן ווי א אילן, ווי איך קוק עס אן ווי א בוים, ווי א בורא פרי העץ, וואס דעמאלטס האב איך נישט קיין איסור כלאים, ווערסעס אויב איך קוק עס אן ווי זרעים, וואס דעמאלטס האב איך יא א איסור כלאים. צלף, בית שמאי אומרים כלאים בכרם ס'האט א דין כלאים, פשט איז ס'איז א ירק, יא? ובית הילל אומרים אין כלאים בכרם פשט איז ס'איז א אילן אלו ואלו מודים שחייב בערלה אז ס'איז יא דא א חיוב ערלה און די גאנצע חיוב ערלה איז באילן סאו פרעגט יעצט די גמרא די גאנצע משנה אדער ברייתא דא שטימט נישט הא גופא קשיא ס'שטימט נישט איין ווארט מיטן צווייטן אמרת צלף בית שמאי אומרים כלאים בכרם ס'האט יא א דין כלאים אלמא מין ירק ווייל ביי אילן איז דאך נישט דא קיין דין כלאים אלמא מין ירק הוא והדר תני אלו ואלו מודים שחייב בערלה און די גאנצע דין בית הילל שטימט. ווייל בית הילל לערנט איך האב נישט קיין דין כלאים, פשט איז ס'איז א אילן, אז ס'איז א אילן האב איך א דין ערלה, אבער בית שמאי איז נישט אהער נישט אהין, אויב האב איך אויב האב איך כלאים איז עס ירק, און אז כ'האב כלאים דארף איך נישט האבן קיין ערלה, זאגט די גמרא וואס פארשטייסטו נישט, הא לא קשיא, בית שמאי ספוקי מספקא להו, בית שמאי איז נישט געווען קלאר צו די צלב האט א דין ירק, און אפילו לגבי, פאר ווער ס'געדענקט גוט, אפילו לגבי ברכות, האבן אונז געהאט, זיי האבן געהאט א חלק איז האדמה, א חלק איז העץ, ס'קען זיין אז דאס האט א שייכות מיט דעם שמועס אז אין די צלף איז דא ביידע חלקים, מילא ווען איך בין דן צלף לגבי כלאים, ווייס איך נישט וויאזוי עס אנצוקוקן. הא לא קשיא בית שמאי ספוקי מספקא להו, ועבדי הכא לחומרא והכא לחומרא, מילא לגבי ערלה ווי די איסור איז לגבי איז נאר באילן, האבן זיי אנגענומען אז די צלף איז א אילן און געזאגט אז ס'איז דא א איסור ערלה, לגבי כלאים, ווי די איסור איז נאר בירק, האבן זיי אנגענומען די צלף איז א ירק. על כל פנים, ווי אונז קומען יעצט אן, איז די גאנצע דין ערלה וואס איז דא ביי א צלף, לגבי בית שמאי איז נאר מספק. פארוואס? ווייל די רגע איך זאג ס'איז מין ירק, איז נישטא קיין דין ערלה. האבן אונז מחדש געווען א נייע חידוש אז די גאנצע דין ערלה ביי א צלף איז ספק ערלה. זאגט אונז די גמרא, איינמאל אונז רעדן מיר דא פון א ספק, מכל מקום לבית שמאי הוה ליה ספק ערלה, לויט לויט בית הלל איז עס וודאי ערלה ווייל ס'איז א אילן, לויט בית שמאי איז עס ספק ערלה ווייל אפשר איז עס א ירק. מכל מקום לבית שמאי הוה ליה ספק ערלה ותנן, אונז האבן מיר געלערנט א הלכה לגבי ספק ערלה אז בארץ ישראל איז עס אסור אזוי ווי יעדע איסור דאורייתא. יעדע איסור דאורייתא איז איז ספיקא דאורייתא לחומרא, ממילא ספק ערלה אין ארץ ישראל אסור, בסוריא, רש"י זאגט אז סוריא מיינט די ארם צובה, ס'איז א געגנט לעבן ארץ ישראל שכבש דוד והוסיפה לגבול ארץ ישראל, ס'האט קיינמאל נישט געהאט א דין ממש ווי ארץ ישראל, אבער ס'האט געוויסע הארבערע הלכות, ווייל א מענטש זאל נישט קומען מיקל זיין, מ'עט טרעפן א קולא אין סוריא, וועט ער מיינען אז מען קען מיקל זיין, איז די הלכה איז אז ס'איז מותר, אבער די הלכה איז נאר אז נאכדעם וואס די ספק איז שוין עסטעבלישט געווארן, למשל איך וואק אריין צו יענעם אין געשעפט, ער איז אן עם הארץ, און ס'איז דא דארטן פירות, און איך ווייס אז ס'קען זיין ער האט צוויי מינע ביימער, ער האט אלטע ביימער און ער האט יונגע ביימער, און ער האט דא פירות, מילא די ספק איז שוין געשאפן געווארן, איך דארף יעצט, די ספק איז בפני, איך דארף יעצט דן זיין צו איך וויל קויפן אדער נישט, מעג איך. איך רעד אבער בחוץ לארץ איז די קולא נאך גרינגער, אזוי רש"י מסביר אין קידושין, אז יורד ולוקח, ער קומט אריין און ער זאגט פאר יענעם גיי צו דיינע ביימער און ברענג פאר מיר פירות, פשט איז די ספק איז נאכנישט דא, די ספק ווערט יעצט עסטעבלישט און איך האב א רעכט צו שאפן דעם ספק, ובלבד שלא יראנו לוקט, דו זעה נישט פון וואו ער נעמט, ווייל איינמאל דו זעסט פון וואו ער נעמט איז אויס ספק, יא דעמאלטס איז שוין וודאי. על כל פנים שטייט דא אז בחוץ לארץ איז ספק ערלה איז מותר, מילא אונז האמיר א שאלה לגבי צלף, צלף של ערלה, און אונז זאגן מיר אז אונז זעמיר מורא'דיג מיקל, פארוואס ווייל אונז גיימיר ווי רבי עקיבא, און וואס לערנט רבי עקיבא, רבי עקיבא לערנט אז די קפריסין די שאלאכץ איז מותר, און הלכה כדברי המיקל בחוץ לארץ, א צלף של ערלה ב בחוץ לארץ אז ערלה בחוץ לארץ זיך אלץ זוכן די מיקל, מילא די אביונות ווארף איך אוועק, די פירות ווארף איך אוועק, און די קפריסין דאס עס איך ווייל איך בין א מוראדיגע מיקל, כ'האב דאך דא אסאך א גרעסערע מיקל, כ'האב דאך בית שמאי האט געזאגט אויף די גאנצע צלף טו ביגין וויט, אפילו לגבי די אביונות איז דאס ספק ערלה, און ביי ספק ערלה האמער א יסוד וואס יעדער איז מסכים אז ספק ערלה איז מותר בחוץ לארץ, יא? די שאלה נאר צו ס'איז ספק, נעם אן ווי בית שמאי אז ס'איז ספק, זוכסט מקילים, איך האב א גרעסערע, און לויט דעם חשבון איך קען עסן די אביונות אויך, ווייל ס'איז ספק ערלה. זאגט די גמרא אז רבי עקיבא במקום רבי אליעזר עבדינן כוותיה, ווען איך האב א מחלוקת צווישן רבי עקיבא און רבי אליעזר, רבי אליעזר האלט אז די קפריסין הייסט יא פירי, און רבי עקיבא האלט אז דארטן איז געזאגט געווארן די הלכה, אז איך קען גיין כדברי המיקל בערלה ביי רבי עקיבא אפילו איך קען נישט פסק'נען ווי אים, ס'איז א ווייעבל שיטה, סא איך קוק עס אן ווי ס'איז דא דא צוויי צדדים וואס איך קען זיך מייחס זיין דערצו, אבער ווען איך רעד בית שמאי במקום בית הלל, נישט פשט אז ס'איז דא דא א דברי המיקל, בית שמאי במקום בית הלל איז אינה משנה, ס'איז אזוי ווי ס'עקזיסט נישט, ממילא כ'האב בכלל נישט דא קיין שיטה, איך קוק בכלל נישט אן ווי ס'עקזיסטירט א שיטה. אז צלף איז ספק ערלה, וועגן דעם נעם איך עס אוודאי נישט אן, און ס'בלייבט ווייטער אז צלף איז ודאי ערלה, און אז ס'איז ודאי ערלה, און איך זוך יעצט מקילין, גיי איך צו רבי עקיבא וואס ער לערנט אז ביי ודאי ערלה, אזוי ווי צלף איז די קפריסין, דארט איז נישט דא קיין ערלה. ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.